אין דעם טאג טיילט מען אויס די פתקין, די קוויטלען, אלעס וואס מען האט אפגעשריבן ראש השנה, ראש השנה יכתבון וביום צום כיפור יחתמון, אלעס וואס גייט אריבער גיין די קינדער דעם יאר וואס זיי זענען יעצט אריין געגאנגען תשפ"ד האט מען אפגעשריבן ראש השנה, און יום הקדוש האט מען עס האט מען עס אפגעחתמעט, און היינט הושענא רבה איז א קריטישע טאג. די קריטישע טאג דער וויכטיגסטע יאר פונעם יאר וואס מען טיילט היינט אויס די צעטעלעך פאר די שלוחים אלע זאכן וואס איז נגזר געווארן אבער די הייליגע חכמים זאגן אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם אפילו עס איז נגזר געווארן א גזירה און די גזירה איז שוין אזוי ווייט אז די שווערד איז שוין ביים האלז, אל ימנע אדם אל ימנע אדם מן הרחמים זאל זיך א מענטש נישט צוריק האלטן פון בעטן דעם אייבערשטן, הן יקטלני לו אייחל, אפילו מען האט שוין אפגעשריבן וואס מען האט אפגעשריבן, ווייסט מען דען וואס מען האט אונז אנגעשריבן? קיינער ווייסט נישט, אבער דארף מען זיך מאכן א שטיקעלע חשבון פון פאריאר. ווער ווער קען זאגן? יעדער איינער האט זיך דאך געמוטשעט דורכקומען די פריערדיגע יאר, דער מוטשעט זיך מיט פרנסה, און דער האט זיך געמוטשעט מיט קינדער, און דער בכה וזה בכה יעדער איינער איז שייך אויסרעכענען וואס אידישע קינדער גייען אריבער, יעדער איינער האט זיך זיין זיין שוועריקייט, איז לאמיר אויסנוצן יעצט ווען מען גייט ארום גיין די הייליגע בימה מיט די ספר תורה מיט די ד' מינים און מען גייט שרייען צום אייבערשטן הושענא העלף מיך אייבערשטער, איך דארף גלייבן אז מיט איין ווארט וואס א מענטש בעט דעם אייבערשטן קען מען מהפך זיין דעם גאנצן גזר דין, מיט איין קרעכץ וואס א איד קרעכצט צום אייבערשטן, מיט איין טרער וואס מען לאזט צום אייבערשטן, און אפילו אן א טרער, און אפילו אן א קרעכץ, אפילו א מענטש איז קאלט, און אפילו א מענטש איז טרוקן, אבער ער זאגט הייליגער באשעפער העלף מיר, איך וויל א שיינע יאר.

לאמיר אויסנוצן די פאר מינוט וואס אונז האמיר אין די הייליגע טאג ביי די הושענות, בעטן דעם אייבערשטן, מ'האט דאך די ד' מינים מיט דיין, די אתרוג, די לולב, די הדסים און די ערבות, היינט הושענא רבה מאכט מען א עסק פון די הושענות, די הושענות דאס איז א קאלטע, א קאלטע זאך, א גארנישט, האט נישט קיין טעם און ס'האט נישט קיין שמעק, פון דעם מאכט מען א עסק, דאס ווייזט אונז וואס דארף אונז אויפוועקן אז אפילו א מענטש איז א בחינה פון ערבה כ'ווייס נישט איך האב נישט קיין טעם, איך ווייס נישט איך קען שוין נישט איך קען שוין קוים ווארטן די גאנצע תשרי זאל שוין אריבער גיין איך ווייס נישט וואס מ'וויל פון מיר דא מען שלאגט מיך אהער מען שלאגט מיך אהין קום דא קום אהער דאווען יעצט און דעטס ווי אזאנס ווי אלע זאכן פון אנפאנג תשרי א מענטש פילט זיך אזוי אינדרויסן חוץ לסוכה ער פילט אז די גאנצע תשרי האט נישט מיט אים, זאל ער וויסן היינט הושענא רבה פון די הושענות. מאכט מען א גאנצע עסק אז די זאגן א ווארט פארן אייבערשטן און דאס בעטן דעם אייבערשטן הייליגער באשעפער איך וויל אויך זיין א איד, הייליגער באשעפער איך וויל אויך קומען אין בית מדרש יעדן טאג דאווענען, הייליגער באשעפער איך וויל אויך טון מצוות און מעשים טובים, הייליגער באשעפער האב אויף מיך רחמנות, דאס מאכט אזא רעש אין הימל, און מען דארף גלייבן אז מען קען צערייסן מיט דעם גזירות, מען קען צערייסן אלע שלעכטע קוויטלען, קיינער ווייסט נישט וואס גייט זיין די קומענדיגע יאר, האט מען נישט קיין השגה וואס מען דארף יעצט, יעצט בעטן דעם אייבערשטן הושענא למענך אלוקינו.

מורי ורבותי! מ'האלט מען יעצט די הייליגע ד' מינים! די הייליגע אתרוג, די לולב, די הדסים און די ערבות אין אזא הייליגע טאג הושענא רבה. היינט קען מען פועל'ן וואס מען קען נישט פועל'ן א גאנץ יאר. מען רעדט נישט פון פועל'ן ביים אייבערשטן, מען רעדט פועל'ן ביי זיך. היינט קען מען פועל'ן ביי זיך, ס'קומט אראפ אזא הייליגקייט הושענא רבה, די זיבן טעג פון סוכות שטייט אין די הייליגע ספרים, א מענטש ווערט הייליגער און הייליגער יעדן טאג ביז ביז מען קומט אן צום זיבעטן טאג הושענא רבה, איז א מענטש זייער זייער ביי זיך אויף א מדריגה וואס מען קען ביי זיך פועל'ן זאכן וואס א גאנץ יאר איז שווער צו פועל'ן, בפרט יעצט אז מען האלט די הייליגע ד' מינים. רבי, די הייליגע רבי זאגט אין ספר המידות אז מען קוקט אויף א אתרוג איז דאס א סגולה רפואה פאר אויג ווייטאג, איז קודם דארף מען וויסן אז אלע סגולות וואס די רבי זאגט בפשטות איז פשט אז א מענטש האט צו טון מיט די אויגן, מען קוקט אויף אן אתרוג, הסתכלות באתרוג איז א סגולה רפואה אז מען האט צו טון מיט די אויגן, אבער מוהרא"ש האט אונז מגלה געווען אז דא ליגט עפעס גרויסע זאכן אין דעם שטיקעלע ספר המידות. אז א מענטש האט צו טון מיט די אויגן, אז א מענטש ווערט נכשל מיט קוקן, קוקט רחמנא לצלן, היט זיך נישט די אויגן, ער איז מטמא די אויגן, אבער קוקן אויף די אתרוג, מ'האלט די אתרוג, יעצט סוכות, הושענא רבה, מ'קוקט אויף די אתרוג און מ'בעט דעם הייליגן באשעפער, הייליגער באשעפער, העלף מיך איך זאל זוכה זיין צו קענען האבן הייליגע אויגן. הייליגער באשעפער געב מיר הייליגע אויגן, מורי ורבותי, די חכמים זאגן אונז אז אלעס איז תלוי אין די אויגן, אז א מענטש האט אפגעהיטענע אויגן האט ער נאכדעם א ריינע מח, און אז מען האט א ריינע מח האט מען א ריינע הארץ, און אז מען האט א ריינע הארץ דעמאלטס איז גוט פאר די מענטש.

מ'דארף דאך האבן פרנסה, דאס איז דאך די חלק פון די לעבן, פון די אנדערע זייט ס'איז זייער זייער שווער, זייער ביטער, ס'בלייבט נישט ביי פרנסה, מ'פאלט אריין אין נארישקייטן, ס'גייט אוועק אזוי סאך צייט, מ'פארלירט די געפיל פון מחנך זיין קינדער, מ'לויפט צום טעלעפאן, די טעלעפאן איז אינטערסאנטער פון די קינדער, מ'האט נישט קיין געדולד צו ליינען קרישמע מיט די קינדער ביינאכט, מ'האט נישט קיין געדולד אויסהערן די קינדער, מ'האט נישט קיין געדולד צו שפילן מיט די קינדער און אריינלייגן אין זיי אמונה, ברכות, קרישמע, מ'האט נישט, מ'האט נישט, מ'לויפט אוועק, כ'זאג די מענטש איז נישט דא, די מענטש איז ממש פארשיקערט, וואס זאל מען גיין זאגן, וועסט אפלאזן, כ'בעט אליינס דעם אייבערשטן, א יעדן טאג, וואסערע ליין נעמט מען דא, וואס זאגט מען פאר אינגעלייט, האב איך געבעטן אינגעלייט זאלן נישט אריין ברענגען אינדערהיים, נאך א פרישע צרה, קומען זיי שוין נישט אהיים, בלייבן זיי אין די קאר, איז וואס איז, וואס איז די עצה, לאז זיי אין די קאר, וועט ער דאך ארויסלויפן,

ער ווייסט נישט וויאזוי צו גיין דאווענען, ער ווייסט נישט וויאזוי, ער ווייסט נישט וויאזוי צו זאגן תהילים, די הארץ איז אים פארשטאפט, די הארץ איז אים אפן צו אנדערע זאכן, האט אים דער הייליגער רבי געזאגט, וואו האסטו געהערט, ביי וועלכע צדיק האסטו געהערט אז אז מען דארף דינען דעם אייבערשטן נאר אז די הארץ איז אפן, דאווענט מען מיט א פארמאכטע הארץ, דאווענט מען מיט א פארמאכטע, מיט א פארשטאפטע הארץ, א בחינה פון ערבה. ביי ערבה, די בלעטלעך פון ערבה, דאס איז דומה צו די ליפן, צו די שפתיים, דאס קומט צו ווייזן א מענטש זאל זיך נישט אפלאזן די ליפן אפילו דו האסט נישט קיין טעם און אפילו דו האסט נישט קיין ריח, זאלסטו בעטן דעם אייבערשטן, מען קען קיינמאל נישט וויסן וואס דער הייליגער רבי זאגט אז א מענטש דארף א גאנץ לעבן בעטן דעם אייבערשטן איינמאל זאל ער זוכה זיין צו זאגן אן אמת'ע ווארט, פלעגט מוהרא"ש זאגן.

אז דער מענטש איז אראפגעפאלן אין עבירות דורך דאס וואס האט ער באשאפן מיט דעם מורא'דיגע מקטרגים, דאס איז דאך די גאנצע זאך פון הושענא רבה, דאס איז דאך מתקן זיין די פגם הברית הוצאת זרע לבטלה, די אלע פגמים פון פגמי הברית, די הייליגע ספרים זאגן אז די מספר פון ערבה וואס באטרעפט די זעלבע פון זרע, דאס טוט מען יעצט מתקן זיין, און יעצט בעט מען דעם אייבערשטן הייליגער באשעפער, איך האב נאכאמאל פוגם געווען.

דמיכי מולך ראשנו.

חומש מיט תרגום מיט רש"י, לאמיר יעצט בעטן דעם אייבערשטן הושענא ביי די פערדע הקפה, דער אייבערשטער זאל מיר העלפן אז איך זאל זוכה זיין יעדן טאג עפענען די חומש, ווייל מען וויל האבן הצלחה, מען וויל האבן פרנסה, מען וויל האבן שפע, זאל מען נעמען די סגולה, די בעסטע סגולה פון אלע סגולות, יעדן טאג לערנען אביסעלע חומש מיט תרגום, איינגעטיילט לויט די וואך, יעדן טאג, זונטאג ביז שני, מאנטאג ביז שלישי, דינסטאג ביז רביעי, און בעט דעם אייבערשטן מיר זוכה זיין צו קענען אראפנעמען יעדן טאג, אנהייב טאג, אינמיטן טאג, סוף טאג, אפאר מינוט, ס'נעמט נישט לאנג, מ'געט זיך א קוק צוריק תשפ"ג, מ'איז פאראיאר געשטאנען הושענה רבה, איז אריבערגעגאנגען א גאנצע יאר,

א מענטש מיינט ער פארשטייט מיט זיין ווייב, פלוצלינג קומט צו אים אזא טאג, ער ווייסט נישט צו ס'ווערט אים שווארץ. א מענטש מיינט ער איז געלונגען אין ביזנעס, פלוצלינג ס'הייבט אן צו פארלירן. אבער א מענטש ווייסט, בלתך אין להושיע, אנעם אייבערשטן קען איך גארנישט, איך דארף צו דיר צוקומען, גבור ורב להושיע, דלותי, איך בין אזוי גארנישט, איך בין אזוי ארעם. העלף מיך אייבערשטער, ווען א מענטש קומט צום אייבערשטן אזוי, העלפט דער אייבערשטער אים, זעט מען פותח יד ומשביע, אז דער מענטש ווייסט ער קען גארנישט, ער איז נישט געלונגען, ער קען נישט קיין קינדער, ער קען נישט קיין חינוך, ער קען נישט מיט קיין ווייב, ער קען נישט מיט גארנישט, דעמאלטס האט ער מורא'דיגע הצלחה, אז דער מענטש נעמט אריין די אייבערשטער אין לעבן, און דאס גייען מיר יעצט בעטן דעם אייבערשטן, הייליגער באשעפער, קוראיך תושיע, רחומיך תושיע.

קינדער ווערן נישט בעסער, קינדער ווערן נישט בעסער, א דור פאלט, פאלט אראפ, אראפ, מען ווערט נישט בעסער, וואס בין איך אין צען יאר ארום, וואס בין איך אין פופצן יאר ארום, זאגן נישט האבן א טעלעפאן, איך בין דאך אן פרנסה, מוז האבן א באנק, נישט דא קיין וועג אין דעם, מענטש מוז בעטן דעם אייבערשטן, הייליגער באשעפער וואס דארף איך טון, איך מוז עס האבן, איך דארף עס האבן, איך וויל עס האבן, איך קען נישט אן דעם, איך קען האלבוועגס אן דעם. אין די אפיס, אין די קאר, אינדערהיים, כ'ווייס נישט, אייבערשטער, כ'בעט דיך, בלתך אין להושיע, איך דארף דיך, אייבערשטער העלף מיך, איך דארף עס האבן, איך דארף האבן די אלע דזשאוקס א גאנצן טאג, איך דארף האבן יעדע זאך וואס א מענטש טוט, וואס א מענטש כאפט א בילד, איך מוז עס שוין זען, איך מוז עס האבן, דאס איז ביזנעס, איך קען נישט זאגן קיין גראד וואס צו טון, איך קען נישט זאגן קיין גראד וואס צו טון, איך קען נאר איין זאך זאגן, בעט דעם אייבערשטן,

שוין קיין לאנגע קיין לאנגע דרשות, ס'איז שפעט, דארף אהיים גיין אנגרייטן די יום טוב, אבער גיימיר יעצט ארומגיין די פיפטע הקפה עננו בזכותיה דאהרן כהנא עננו בעטן דעם אייבערשטען בזכות אהרן הכהן, עס ווייסט מען אז אהרן הכהן איז געווען די גאנצע זאך צוריקצושטעלן אידישע שטיבער.

ווען קינדער וועלן גרויס ווערן און זיי וועלן נישט וועלן וויסן פון די טאטע מאמע מיט אלע מתנות מיט אלע טריפס מיט אלע שוואוילטאגן וואס עס העלפט נישט און מאכט נאר חרוב מיט דעם ווערט מען נישט קיין גוטע טאטע מיט א גוטע מאמע מען נעמט די קינדער און מען געבט זיי מען געבט זיי אלעס וואס זיי דארפן מיט דעם אז ס'דא ווארעמקייט אינדערהיים מען לעבט מיט די אייבערשטער מען לעבט מיט די אייבערשטער ס'מוז נישט זיין אלעס אזוי ווי איך האב געטראכט ס'מוז נישט זיין אלעס אזוי ווי איך האב געוואלט.

ווייז פאר דיינע קינדער אז זיין ערליכע איד איז א שיינע זאך, א חשוב'ע זאך. מאך נישט קיין חוזק פון ערליכע אידן. רעד נישט אויף אנדערע ערליכע אידן אפילו וואס האט נישט מיט דיין מיט דיין פלאץ. פארקערט, ווען דיינע קינדער וועסטו מחשיב אויף א יעדע זאך וועלן זיי אויך אויסוואקסן ערליכע אידן. קען עס יעצט פועל'ן ביי זיך.

תלויה על בלימה הושענא

כ'ווייס נישט, איך וועל זיין דערביי, איך וועל קענען וויינען און איך וועל קענען דאווענען, דעמאלטס וועל איך דאווענען, כ'ווייס נישט, כ'האב נישט קיין געפילן, כ'בין אויסגעלאשן. דער הייליגער רבי זאגט אז א מענטש טראכט בשעת ער דאווענט, ווען גיי איך שוין וויינען, דאס איז מחשבות זרות, א מענטש דארף דאווענען פשוט, הושענא, העלף מיך אייבערשטער העלף מיך.

ווי אזוי האט ער זיך געקענט האלטען אין ערות הארץ מצרים, נאר מיט דעם האט ער גערעדט צום אייבערשטען, שטייט וירא אדוניו כי ה' איתו, פוטיפר האט געזעהן אז דער אייבערשטער איז מיט אים, ער האט גערעדט צום אייבערשטען, די ליפן האט זיך אים געשאקעלט, ווי מען גייט און ווי מען שטייט קען א מענטש דאס טוהן, די ליפן שאקעלען זיך אים, ער בעט דעם אייבערשטען הייליגער באשעפער, העלף מיר איך זאל מצליח זיין די יאר, הייליגער באשעפער, העלף מיר איך זאל קענען אהיים ברענגען פרנסה, הייליגער באשעפער,

דארף זיך גארנישט זארגן וואס וועט זיין, ווייל איך האב דעם אייבערשטען, ווי גיי איך האבן וואס צו עסן מארגן, כ'האב דעם אייבערשטען, ווי גיי איך האבן צו באצאלן מיינע חובות, כ'האב דעם אייבערשטען, איז מ'שרייט הושענא אדמה מארר הושענא.

געבליבן נאך איין הקפה, די זיבעטע הקפה, איז גיי מיר בעטן דעם אייבערשטן, דאס איז שוין אנדערש ווי די פריערדיגע הקפות, בעט מען הושענא למען זכות אברהם אבינו, הושענא בן הנעקד יצחק אבינו, הושענא גיבור הנאבק יעקב אבינו. בזכות די הייליגע אידן, בזכות משה רבינו, בזכות אהרן הכהן, בזכות די אלע הייליגע צדיקים, קען מען יעצט בעטן דעם אייבערשטן אז מיר זוכה זיין צו זיין א גאנץ לעבן מקושר צו צדיקים, זיין מקושר צום הייליגן רעבן, נישט אוועק גיין פון הייליגן רעבן, נישט דערזען, נישט ב ב אז א מענטש. הייליגער רבי נתן זאגט אפילו דער גרעסטער בעל עבירה, אויב וועט ער זיך האלטן ביים הייליגן רעבן וועט אים דער רבי מתקן זיין.

וועם צו נעמען, מוהרא"ש פלעגט זאגן וועם צו נעמען זאגט מען שוין נישט, דו האסט שוין געבעטן דעם אייבערשטן זאלסט טרעפן וועם צו נעמען, אבער א שטוב, א מאן מיט א ווייב, וויאזוי מען פירט זיך, וויאזוי מען גייט אנגעטון, וויאזוי יעדע פרט און פרט, מען גייט צו א ערליכע איד, צו א דיין, און מען פרעגט, די אלע אינגעלייט וואס שטעלן אוועק זייערע שטובער אויף ערליכע אידן, זיי זענען מצליח, שיינע די קינדער, מען זעט.

אני והו הושיעה נא.

אונאיינאו אוישאנאו אוישיונאו.

רחם נוק על הדס, ישירס לחם חלב, אוי נאם והושיענו אלהי ישענו

טוב אז ישראל אדם אביון ווי וישמעו ווי ערבים ריעו ומה יעי' שלמה רבו מעין שמאי וחיים דומה להם מן הכל ישראל ואם ריעו ומה עושה שלום עם רועים אויף ברחמים ויעשה שלום אולי מי ועל כל ישראל ואם ריעו מה